חסידים דערציילן א סיפור וואס איז געווען ביי די צייטן פון דעם מיטעלע רעבן. עס האט געהייסן דער פורים הגדול פון ראגאטשוב. דער מיטעלע רבי איז געפארן דעמאלט אין ראגאטשוב און עס איז געווען גאר א גרעסער פורים ווי דער מיטעלע רבי האט גערעדט אסאך חסידות און שטארק פארבראכט. איז געווען יעמאלט אין יענעם אין יענע סביבה האט געוואוינט א חסיד פון דעם אלטן רעבן. יענער חסיד האט געהייסן מען האט אים גערופן יאסעלע דער חזן, ער איז געווען א בעל תפילה, א חזן, א בעל קורא, און ער איז געווען פון די גרויסע חסידים פון דעם אלטן רעבן, און ער איז געווען, יעמאלט יענעם פורים איז געקומען צו גיין הונדערטער אידן פון די גאנצע סביבה, ס'איז געווען א גאר גרויסער עולם. דער חזן יאסעלע האט געהאט א ברכה פון דעם אלטן רעבן יארן צוריק, און דער אלטער רבי האט אים געזאגט יאסעלע דער גביר, אז ער האט כאילו געהאט עפעס א ברכה אדער א ווארט פונעם אלטן רעבן אז ער וועט זיין א גביר, בפועל איז ער געווען א עני מרוד, און אזוי איז אדורך געגאנגען יארן לאנג. יענעם פורים ווען דער מיטעלער רבי איז געקומען אין ראגאטשוב, און דער מיטעלער רבי איז געווען דארט אין שול און ס'איז געקומען הונדערטער אידן און מ'האט געליינט די מגילה, איז דער יאסעלע דער חזן איז געווען דער בעל קורא, נו, ער האט געליינט די מגילה מיט א גרויסע חיות, מיט א גרויסע התלהבות, און בשעת ער איז געקומען צום פסוק וואס שטייט ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני, שטייט אין די מגילה, המן האט געזאגט ביי זיך אין הארצן, למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני איז דער דער בעל קורא זיך נישט געקענט איינהאלטן און ער האט געגעבן א שפיי אויפן אויף דער ערד און ער האט געשריגן פע קליפה אז ער האט זיך אויס ער האט זיך אזוי ארויסגעזאגט און ער האט ווייטער ממשיך געווען ליינען די מגילה חסידים האבן נישט געוואוסט צו דער מיטעלער רבי וועט דאס סובל זיין אדער נישט, ווייל ביים מיטעלע רעבן איז געווען ידוע אז ביי אים איז געווען די עבודת המוחין, ער איז געווען א גרויסער, די מיטעלע רבי האט שטארק געמאנט ביי די חסידים אז מען זאל נישט באווייזן קיין התפעלות חיצונית, נישט זיך מאכן כאילו. זאכן חיצוניים וואס קענען, עס איז געווען א גאנצע עבודה פון וואס די עבודה דארף זיין מיט א פנימיות, האבן חסידים נישט געוואוסט צו דער מיטעלער רבי וועט עס נעמען כדבעי צו נישט. ווייזט אויס אז דער מיטעלער רבי האט גראדע שטארק הנאה געהאט פון דעם, און בשעת ער האט געענדיגט די מגילה האט דער מיטעלער רבי געזאגט, פאר אזא ליינען דארף מען געבן א מטבע. אוועקגעשטעלט א גרויסן טעלער אויפן טיש, און דער מיטעלער רבי האט ארויסגענומען א גאלדענע מטבע און אוועקגעלייגט אין טעלער. נו, אז די חסידים האבן געזען אז דער רבי האט אוועקגעלייגט א גאלדענע מטבע, איז די אלע חסידים וואס זיינען דארט געווען, א סך חסידים וואס זיי האבן געהאט, זיי האבן געקענט, האבן זיי געלייגט א מטבע, און אזוי האט זיך אנגעפילט די גאנצע, די גאנצע קערה האט זיך אנגעפילט מיט מטבעות של זהב, דער מיטעלער רבי גענומען און אלץ אוועקגעגעבן. צו דעם בעל קורא. איז דאס איז געווען א חסיד ווייל ביי אים האט געליינט די מגילה איז דאך ידוע דער תורת הבעל שם טוב הקורא את המגילה למפרע לא יצא א מענטש ליינט די מגילה קען מען דאך ליינען די מגילה אזוי ווי א סיפור דברים, יעס איז געווען א שיינע מעשה וואס האט פאסירט מיט המן מיט אחשורוש, זאגט דער בעל שם טוב, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, א מענטש וואס ליינט די מגילה למפרע, דער פירוש הפשוט אז ער ליינט די מגילה נישט מיטן סדר מסודר, ער ליינט די שפעטערדיגע קאפיטלעך שפעטער ליינט ער די פריערדיגע קאפיטלעך ער ליינט עס אן א סדר, אבער דער בעל שם טוב טייטשט הקורא את המגילה. א מענטש וואס ליינט די מגילה, אבער ליינענדיג די מגילה טראכט ער זיך אז דאס איז א סיפור למפרע, דאס איז א מעשה וואס האט פאסירט מיט יארן צוריק, לא יצא, מיט דעם איז מען נישט מקיים די מצוות המגילה. מען דארף ליינען די מגילה ווי א זאך וואס האט פאסירט בהווה. דאס איז איינער פון די יסודות תורת הבעל שם טוב. אז א איד ליינט די מגילה דארף ער זיך אריינטראכטן אז דער סיפור המגילה דאס איז א סיפור וואס גייט פאר בכל דור ודור ובכל שנה ושנה ובכל נפש ונפש ביי יעדער אידן, איז דא די גאנצע סיפור המגילה איז אז א חסיד ליינט די מגילה בזה האופן ווייס ער אז אחשורוש זה הקדוש ברוך הוא. אחרית וראשית שלו, און ס'רעדט זיך ארום אין מאמרי חסידות רעדט זיך ארום א וועלט פון תורה וואס איז מסביר די גאנצע מגילה, ווער איז דאס אחשורוש, אחשורוש דאס איז הקדוש ברוך הוא, און הקדוש ברוך הוא גופא, אחרית וראשית, און נאך פירושים וואס שטייט אין חסידות אויף אחשורוש, דאס איז ווי דער אייבישטער איז מתגלה אין זמן הגלות, און דאס איז וואס שטייט ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש, המולך מהודו ועד כוש. ביי חסידים זינגט מען דאך, מען זינגט דאך א גאנצע ניגון ביי חסידים וואס מען פלעגט זינגען ביי פארברענגענס אויף די ווערטער, ווייל בשעת מען טראכט זיך אריין אז ס'רעדט זיך וועגן אחשורוש זה הקדוש ברוך הוא, און ער איז דער המולך מהודו ועד כוש, אז דער אייבישטער איז סיי אין די זמנים פון הודו, הודו מלשון הודאה, מודה, דאס איז זמנים וואס איז דא, וואס מען זעט, וואס מען זעט געטליכקייט, און עס איז דא זמנים פון כוש, מלשון שחרות, עס שטייט א כושי, עס איז טונקל, עס איז שווארץ, עס איז נישט ליכטיג, איז דער אייבישטער איז מולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. אז דער אייבישטער איז גייט דורך גאנץ סדר השתלשלות ס'רעדט זיך אין חסידות אז דער פון שבע, עשרים און מאה דאס איז מרמז אויף אלע מדריגות און ספירות עליונות פון סדר השתלשלות. איז בשעת א איד ווייסט דאס איז אין וועלכע נאר מצב עס זאל נאר נישט זיין איז ער שטענדיג פרייליך. און דאס איז גראדע דער אנפאנג המגילה. דערנאך גייט מען ווייטער ווייסט ער אז ס'איז דא א מרדכי, מרדכי איז דער צדיק ווי ס'רעדט זיך אין אלע ספרים פון תלמידי הבעל שם טוב, אז ס'איז דא דער מרדכי, מרדכי בדורו כמשה בדורו, און על דרך זה אין יעדן דור איז פאראן דער מרדכי היהודי, דער צדיק דער נשיא הדור וואס ער איז דער מרדכי, און ער איז דער איש יהודי, וואס ביי אים לייכט די אידישקייט, די יהודי בכל התוקף, און ער באלייכט אידן מיט דעם. דערנאך איז פאראן אסתר המלכה, ס'רעדט זיך אין חסידות אז אסתר המלכה איז די נשמה, די נשמה איז מרומז אין דעם נאמען אסתר, נשמת ישראל, כנסת ישראל, בזמן הגלות, ואנכי הסתר אסתיר פני, ווי די גמרא זאגט אז אסתר מן התורה מנין שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, איז דער הסתר פון העלם והסתר פון גלות, וואס די נשמת ישראל ווי זיי שטייען אין א מצב פון הסתר. און דערנאך איז דא. דער ענין פון המן, וואס דאס איז דער המן איז דא בכל דור ודור, ס'איז דא דער המן וואס דאס איז דער יצר הרע, דער נפש הבהמית, מחשבת המן האגגי, דער רעות המן וואס דאס גייט אויף די מחשבות פון גאווה, פון ישות, ראשית גוים עמלק ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, ווער איז דאס דער המן, און זרע המן, דאס איז אלץ די ענינים פארבונדען מיט קליפה וסטרא אחרא. און ס'איז דא דער המן וואס ער וויל להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. דער תוקף הגאווה, דער תוקף הישות פון המן וואס ער וויל רחמנא ליצלן אוועקהרג'נען דעם איד, ער וויל ארויסרייסן די אידישקייט. איז דאס איז דער סיפור המגילה, דער סיפור המגילה דערציילט אונז ווי אזוי אפילו אין די זמנים, וואס איז געווען זמני גלות און זמני חושך, אנכי הסתר אסתיר, און ס'איז דא א המן, בשעת א איד פארבינדט זיך מיט מרדכי, בשעת א איד איז זיך מתעורר און זיך מתחזק אין זיין אמונה און מסירות נפש, ווי דאס איז געווען דער נס פון פורים, איז דעמאלט פועל'ט מען בלילה ההוא נדדה שנת המלך, און ס'ווערט דער ונהפוך הוא. במילא בשעת א איד ווייסט אז דער סיפור המגילה דאס איז נישט נאר א סיפור וואס איז געשען בעבר א היסטארישע סיפור, נאר דער סיפור המגילה דאס איז א לעבעדיגער סיפור וואס מען רעדט וועגן זיך אליין, מיין אייגענער מרדכי און מיין אייגענער המן און מיין אייגענער אסתר און מיין אייגענער קשר מיט אחשורוש זה הקדוש ברוך הוא, איז די גאנצע סיפור המגילה ליינט זיך מיט גאר אן אנדער חיות, איז פארשטאנדיג ווי אזוי דער חסיד בשעת ער איז געקומען צו די מגילה און ער האט געזען דעם פסוק. ויאמר המן בליבו למי יחפץ, האט ער געזען דעם תוקף הישות און די גאווה פון דעם נפש הבהמית, און דאס האט אים ארויסגערופן דעם געשריי פע קליפה. לאמיר זיך אביסל מתבונן זיין, רעדנדיג וועגן די מגילה ווי אזוי חסידות טייטשט אויס די מגילה, לאמיר זיך אביסל מתבונן זיין על כל פנים אין א פסוק אדער צוויי פסוקים פון די מגילה און זען ווי אזוי תורת החסידות באלייכט אונז די מגילה און ס'ווערט א אייגענע זאך, א לעבעדיגע זאך, וואס דאס איז נוגע אין חיי היום יום ביי יעדן אידן. איז די מגילה זאגט, צווישן די פסוקים איז דא וועגן מרדכי און אסתר, הייבט זיך אן די מגילה און זאגט, איש יהודי היה בשושן הבירה, ס'איז געווען א איש יהודי, ושמו מרדכי בן שמעי בן קיש איש ימיני. דאס רעדט זיך וועגן מרדכי. דערנאך שטייט ווייטער אין די מגילה, ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו. איז געפינען מיר דא צוויי פסוקים, איין פסוק רעדט וועגן מרדכי, און די מגילה איז מבאר ווער איז דאס געווען דער מרדכי, און די צווייטע פסוק רעדט וועגן אסתר. איז לאמיר זיך אפשטעלן אביסל און פארשטיין אין דעם חסידישן ביאור, אז מען טייטשט אויס די עניינים ביי זיך בעבודה בנפש האדם, ווער איז דאס דער איש יהודי, מרדכי מיט די אלע פרטים וואס די מגילה זאגט, און דערנאך וועגן אסתר המלכה. איז ערשטענס וועגן נוגע דעם איש יהודי, דארף מען דאך פארשטיין ווי די גמרא פרעגט, פתח ביהודי וסיים בבנימין, ער זאגט איש יהודי אז ער איז מיהודה קאתי, ער קומט פון שבט יהודה, און אלע אידן ווערן אנגערופן יהודי אין די מגילה, איז דאך דא נאך שבטים. בפרט מרדכי איז געווען פון שבט בנימין, כידוע, ע ה, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, ע ה, שמעי איז געווען שמעי בן גרא וואס איז געווען מן הימינים, איז געווען שבט בנימין, קיש איז געווען דער טאטע פון שאול המלך, ער איז געווען פון שבט בנימין. ובמילא פרעגט זיך א שאלה, די גמרא פרעגט, איז פסוק זאגט איש יהודי זאגט ער איש ימיני. די גמרא זאגט אז ער האט געהאט ביידע זאכן, יעס, ס'דא וואס די גמרא זאגט אז ס'איז געווען אביו איז געווען פון שבט בנימין, אמו איז געווען פון שבט יהודה, דערנאך זאגט די גמרא יהודי כל הכופר בעבודה זרה ומודה בכל התורה כולה נקרא יהודי. אבער דארף מען פארשטיין וואס איז די רוחניות הענין שבזה, אז ער הייבט אן איש יהודי און ער פירט אויס איש ימיני. דערנאך זאגט ער אויכעט בן יאיר בן שמעי בן קיש. די גמרא זאגט ס'איז דאך געווען אסאך דורות. צווישן מרדכי איז געווען אסאך דורות ביז קיש, קיש איז געווען שאול המלך'ס טאטע, פון מרדכי'ס דור ביז שאול המלך'ס דור איז אריבערגעגאנגען איבער פֿיר הונדערט יאר, כמעט פינף הונדערט יאר געווען צווישן זיי, איז דאך נישט שייך צו זאגן אז ס'איז געווען נאר פֿיר דורות. נאר וואס, ער רעכנט אויס נאר עטליכע. זאגט טאקע די גמרא אויף דעם, מרדכי בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתו. בן שמעי ששמע קל את תפילתו, בן קיש שהקיש על דלתי תפילה על דלתי רחמים, און דער אייבערשטער האט זיך צוגעהערט צו זיינע תפילות. דאס איז דער, דאס איז די פרטי ענינים וואס די תורה דערציילט אונז וועגן מרדכי. איז דא א מאמר פון פריערדיגן רבי'ן וואס ער איז מסביר די פרטי הפסוקים וואס דאס מיינט אין עבודה בנפש האדם. רבי ריי"צ רעדט אין ספר המאמרים תש"א, זייער א רייכע מאמר, זייער געשמאקע מאמר, און ער טייטשט אויס אין עבודה וואס איז דאס דער מרדכי. דערנאך וועט מען רעדן וועגן אסתר אויכעט. דאן וועט מען ערשטנס פארשטיין וואס איז דאס דער סיפור מיט דעם מרדכי און וואס איז די פרטי ענינים. איז די תורה רעדט וועגן מרדכי זאגט די תורה איש יהודי. דאס הייסט דאס וואס מיר לערנען וועגן מרדכי דאס איז די הגדרה, פון וואס איז דאס דער תוקף? ווי מיר האבן געזאגט פריער, דער משה בדורו, מרדכי בדורו כמשה בדורו. מרדכי איז געווען דער משה רבינו פון דעם דור. און דאס וואס איז געווען מרדכי אין יענעם דור, ער האט אריינגעשיינט, ער האט באלויכטן, ער האט אריינגעברענגט אין אידן די אמונה, דעם בטחון, דעם תוקף, דעם מסירות נפש, וואס בזכות מרדכי זענען אידן דורכגעשטאנען אין דעם נסיון. דאס איז די גאנצע סיפור המגילה. איז די תורה דערציילט אונז וואס איז דאס דער מרדכי, כדי מען זאל וויסן, ווייל ביי יעדן אידן, אזוי ווי ס'שטייט דאך, אז אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא גייט אויך ביי יעדן אידן איז דא א ניצוץ פון משה רבינו, דער אלטער רבי רעדט אין תניא, דער אלטער רבי ברענגט דאך אראפ, אז ביי יעדן אידן איז דא א ניצוץ פון משה רבינו, וואס משה רבינו איז ברענגט אריין דעם דעת אין יעדן אידן, און דאס איז דער ענין פון ניצוץ של משה רבינו, על דרך זה מרדכי, וואס ער איז געווען א נשמה פון משה רבינו, איז דא דער ענין פון מרדכי ביי יעדן אידן. איז די ערשטע זאך איז איש יהודי, טייטשט ער אפ איש איז כאיש גבורתו, יהודי, ער איז געווען א שטארקער איד, א איש יהודי מיינט אז זיין גבורה, זיין שטארקייט, איז געווען אין זיין אידישקייט. ער האט געהאט א שטארקע אידישקייט. ער איז געשטאנען מיט זיין אידישקייט בכל התוקף. יהודי ווי מ'האבן גערעדט איז כל המודה לקדוש ברוך הוא כופר בעבודה זרה. דער טייטש פון דעם איז נישט נאר עבודה זרה. עבודה זרה ווי חסידות טייטשט איז נישט נאר די חטא פון עבודה זרה, די אמת'ע גראבע עבודה זרה. כל עבודה שהיא זרה, יעדע זאך וואס איז פרעמד צו א אידן, איז ביי מרדכי געווען זיין אידישקייט בתוקף ובגבורה, מיטן גרעסטן שטורעם, מיט די גרעסטע שטארקייט. יהודי, דאס איז דער ענין המסירות נפש, וואס א איד, נישט ער וויל און נישט ער קען, ווי דער אלטער רבי זאגט, אז וואס איז דער ענין פון א אידן, איז אז א איד, נישט ער וויל און נישט ער קען, זיין א נפרד פון דעם אייבערשטן. א איד האט אין זיך א מורא'דיגע תוקף המסירות נפש, און בשעת עס שטייט אים אנטקעגן א נסיון, איז ער עומד במסירות נפש בכל התוקף. א איד וויל זיך נישט אפרייסן פון אייבערשטן, ער קען זיך נישט אפרייסן פון אייבערשטן, דאס איז דער יהודי דער מודה אני. דערנאך זאגט ער, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש. וואס איז דאס די אלע פרטי הדברים? אויף דעם טייטשט חסידות, די ערשטע זאך מרדכי. וואס איז דאס מרדכי? מרדכי דאס איז א נאמען, וואס די גמרא זאגט מרדכי מן התורה מנין, זאגט די גמרא אז מרדכי איז מלשון מירא דכיא. מירא דכיא דאס גייט אויף שמן המור, דאס איז א, שטייט אין די מגילה אויכעט, מר דרור דאס איז א פסוק אין כי תשא, וואס דאס איז א סוג פון בושם, פון בשמים. און דער בשמים ווערט אנגערופן מר דרור, מירא דכיא. ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז דער דער דער בשמים דאס איז א בושם, עס ברענגט זיך פון די ראשונים אז ס'איז א סוג בושם וואס נעמט זיך פון א בעל חי. ס'איז דא א בעל חי, אויף לכמה דעות, מחלוקת הראשונים, איז דאס גאר א טמא'דיגע בעל חי, און פון דעם נעמט מען ארויס אט דעם בושם וואס מען מאכט פון דעם דעם מור, דאס איז דער מור וואס איז געווען אין די אין די קטורת אין בית המקדש, ביז אז דער בית המקדש ווערט אנגערופן הר המוריה, ארץ המוריה, צוליב דעם מור, איינע פון די טעמים וואס שטייט אין מדרש איז מרדכי איז מר דרור, וואס דאס איז מירא דכיא. טייטשט חסידות דער ענין, ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך, דאס ער נעמט פון א חי' טמאה און מען מאכט פון דעם קטורת פאר'ן בית המקדש. דאס איז דאך די גרעסטע כח וואס מען נעמט פון די פון וועלט, פון די נידעריגסטע זאכן פון וועלט, פון א דבר טמא, און מ'איז דאס מהפך. דער ענין התשובה, אז מ'איז מהפך זדונות לזכיות. דער גאנצער ענין פון מרדכי, וואס איז געשטאנען אין זיין נאמען, איז מהפך זיין, איבערמאכן, פון חשך צו ליכטיגקייט. יא, וואס דאס איז דער ונהפוך הוא, די גאנצע מגילה. וואס מרדכי האט זוכה געווען דורך זיין עבודה, דורך זיין מסירות נפש, האט ער געמאכט אז פון די זיין מירא דכיא ער האט גענומען פון דעם לעומת זה פון דעם חשך פון המן'ן און ער האט געמאכט את בית המן נתתי לאסתר ער האט איבערגעמאכט דעם חשוכא לנהורא דעם גרעסטן חשך הגלות וואס איז געווען אין יענע צייט און ער האט געמאכט פון דעם די ונהפוך הוא די גרעסטע שמחה די שמחה פון פורים פון עד דלא ידע וואס כל המועדים עתידים להתבטל חוץ מפורים אין עבודת האדם איז דאס די עבודת התשובה וואס מרדכי האט מגלה געווען ביי אידן דעם כח התשובה, אינעם זמן וואס ביי אידן איז געווען דער ענין פון נהנו מסעודתו של אותו רשע, ס'איז געווען א זמן פון א ירידה רוחנית ביי אידן, רחמנא ליצלן, וואס ביי זיי איז געווארן דער נהנו מסעודתו, זיי האבן זיך אנגעהויבן פילן גוט, פילן אין גלות אז מ'קען לעבן א גוטן לעבן, און דאס האט זיך ביי זיי אנגעהויבן אביסל זיך אריינמישן צווישן אנדערע פעלקער, ישנו עם אחד ווי דער מדרש זאגט, ישנו עם אחד, ישנו עם אחד, מ'איז פארשלאפן, דער אידישער פאלק איז פארשלאפן אין גלות, מפוזר ומפורד בין העמים. איז געקומען צו גיין מרדכי מירא דכיא, ער האט איבערגעמאכט פון דעם חשך, פון דעם מרירות, מירא מלשון מרירות, איבערגעמאכט פון דעם מרירות און דעם חשך האט ער געמאכט פון מרירו למיתקא, פון די ביטערקייט האט ער געמאכט זיסקייט, פונעם חשך האט ער געמאכט אור. ונהפוך הוא. בן יאיר בן שמעי בן קיש. אין עבודת השם איז דאס די עבודת התפילה. אז מרדכי האט מגלה געווען ביי אידן דעם כח פון עבודת התפילה. שהאיר עיניהם ישראל בתפילתו, ששמע הקל את תפילתו, שהקיש על דלתי רחמים. וואס דאס איז די כללות הענין פון עבודת התפילה. וואס אין עבודת התפילה א מענטש מאכט ליכטיג. עס ווערט ביי אים ליכטיג אין הארץ, און דורך דעם מאכט ער ליכטיג ארום זיך. און שמעי, ער הערט, ער זעט געטליכקייט, ער הערט געטליכקייט, ער הערט זיך צו, יא, צו וואס די נשמה וויל זי הערן, די גדולת השם און זיך מתבונן בתפילה, און דעמאלט איז הקיש על דלתי רחמים, קען ער קלאפן אן ביים אייבערשטן אויפן טיר, און מעורר זיין רחמים רבים אויף כנסת ישראל. פירט אויס די מגילה איש ימיני. טייטש דער פריערדיגער רבי וואס איז דער טייטש איש ימיני? איש ימיני איז דער טייטש אז ער האט געהאט א רעכטע אייג. די אלע מעלות פון מרדכי, וואס איז די גרעסטע מעלה פון מרדכי? איש ימיני, ימיני איז מלשון ימין, אז ער האט געקוקט אויף א צווייטן אידן מיט א רעכטע אייג, ער האט געזען נאר גוט אויף א אידן, און דאס איז געווען עיקר מעלתו פון מרדכי, און דערפאר האט ער מצליח געווען מעורר זיין ביי אידן אין יענעם מצב דעם כח המסירות נפש, און קענען פועל זיין א ונהפוך הוא. איז במילא זאגט ער, דאס איז דער ענין פון עבודת התפילה ביי אידן יעדן טאג. א איד הייבט אן דעם טאג הייבט ער אן איש יהודי. יהודי איז מודה אני. א איד שטעלט זיך אוועק אינדערפרי, עפענט אויף די אויגן, איז די ערשטע זאך איש יהודי, איך בין א איד! און דאס איז דער מודה אני, איז דאך ידוע ווי ס'ברענגט זיך אראפ, דער רבי ברענגט דאס אין היום יום, אז וואס איז דער ענין פון מודה אני, אז א איד שטעלט זיך אויף אינדערפרי נאך פארן נעגל וואסער, נאך פאר מיט די הענט זענען נאך טמא, ער קען נאך נישט זאגן דעם אייבערשטנס נאמען, איז די ערשטע זאך זאגט ער, מודה אני לפניך. זיין מודה אני איז גאנץ, וואס דאס איז דער ענין וואס ביי א אידן, אפילו בשעת ער איז נאך נישט ריין, ער איז נאך נישט מטהר געווארן, נאך נישט תשובה געטאן, ער האלט נאך אבער ער איז א איד, און דעם געפיל איך בין א איד, איך שטיי פנים אל פנים מיט דעם אייבערשטן, דאס איז א מודה אני פון א אידן. דאס איז איש יהודי. דערנאך איז דא די עבודה פון תפילה, וואס דאס איז בן יאיר בן שמעי בן קיש, ער הייבט אן דאווענען, זאגן ברכות השחר, און ער הייבט אן מאכן ליכטיג ביי זיך, פרקי החברים, יא, די אלע, די אלע, די אלע פסוקים וואס מען זאגט און די אלע ברכות וואס מען זאגט, ס'ווערט עס הייבט אן ווערן ליכטיג. אבער צוזאמען דערמיט איז דא, ווי עס שטייט אין סידור, אין דעם נוסח האריזל, הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמך. אז קודם התפילה, א איד דארף זיך פריער פארבינדן מיט נאך א אידן, מתאחד זיין מיט נאך א אידן, און קוקן מיט א רעכטע אייג אויף נאך א אידן. און דער ענין איז דער ענין פון איש ימיני. ער האט געהאט א רעכטע אייג, און מיט דעם האט ער זוכה געווען אויף קענען איבערמאכן די גאנצע זאך. און דער ענין איז פאראן ביי יעדן אידן דער מרדכי. וואס שטייט ווייטער אין די מגילה? ויהי אוימן את הדסה היא אסתר בת דודו. וואס איז דער ענין פון ויהי אוימן את הדסה היא אסתר? איז דא א מורא'דיגער מאמר, דער לובאוויטשער רבי האט געזאגט אין א פורימ'דיגן פארברענגען, תשי"ג, עס איז געווען א מוראדיגע פארברענגען, דארט איז געווען גילויים נעלים ביותר, צווישן די זאכן איז געווען א מאמר, אזוי איז געווען דער סדר, דער מאמר האט זיך אנגעהויבן ויהי אומן את הדסה, דער מאמר איז גאר מיוסד אויף א מאמר פון רבי'ן רש"ב, עטרת תרע"ט, פורים, וואס דארטן שטעלט ער זיך אויף די ווערטער ויהי אומן את הדסה היא אסתר, ער פרעגט די שאלה. די גאנצע מגילה, אסתר המלכה ווערט אנגערופן אסתר. דאס איז דער נאמען. און דא פלוצלינג א נייער נאמען. איין מאל אין די מגילה, דערציילט אונז די מגילה, זאלסט וויסן זיין, אסתר איז נישט געווען אסתר. ס'איז דא א הדסה. הדסה היא אסתר. זי האט געהייסן גאר הדסה און זי איז געווען אסתר. און די גמרא שטעלט זיך אויף דעם. פארוואס האט זי געהייסן הדסה? פארוואס האט זי געהייסן אסתר? הדסה שמה. יא, ס'דא אין די גמרא. אבער וואס איז דער פשט טאקע? און וואס מיינט דאס ויהי אומן פונקט דא ווען ער רעדט וועגן מרדכי וואס ער האט געהאדעוועט, אומן, ער האט מחנך געווען, געהאדעוועט, יא, ויהי אומן את הדסה היא אסתר. אז מרדכי, וויבאלד אסתר נעבעך געווען א יתומה, אין לה אב ואם, וויבאלד אסתר איז געווען א יתומה און נישט געהאט קיין טאטע און קיין מאמע, האט איר מרדכי, וואס ער איז געווען דער ווייזט אויס איר שוועסטער קינד, בת דודו, בת דודו פון פון דודו איז געווען אביחיל איז געווען מרדכי'ס פעטער, און אסתר איז געווען די טאכטער פון אביחיל, איז זי געווען גאר א שוועסטער קינד מיט מרדכי, איז ממילא מרדכי, וואס ער ווייזט אויס איז געווען עלטער פאר איר, איז ער האט איר גענומען צו זיך אינדערהיים, מיט אלע ביאורים וואס די גמרא זאגט אויף דעם, אבער דאס איז דער פשוט'ער טייטש. ויהי אומן את הדסה היא אסתר כי אין לה אב ואם וואס וויל די מגילה דא דערציילן? און נאכאמאל מען רעדט דאך דא אין עבודה ברוחנית בנפש האדם און מען וויל פארשטיין ווער איז דאס אסתר המלכה קומט צו גיין די מגילה און זאגט אונז און ווי מיר האבן גערעדט פריערט אסתר גייט אויף די נשמה נשמות ישראל, כנסת ישראל, ווערן אנגערופן אסתר. בפרט אין זמן הגלות, כידוע אז נשמת כנסת ישראל האט כמה וכמה שמות. ס'איז דא ווי דער אלטער רבי רעדט ארום אין תורה אור פון מגילת אסתר, ס'איז דא זמנים וואס אידן ווערן אנגערופן רחל, און דאס איז די זמנים וואס אידן זענען מיט א אפענע אהבה, דביקות און צמאון צו דעם אייבערשטן. וואס דעמאלט הייסן זיי רחל ווייל דאס איז אזוי ווי א כצאן, רחל איז דאך א שעפסעלע, כצאן לטבח וואס אידן זענען גרייט אויף מסירות נפש בגלוי, דאס איז זמנים וואס די נשמה לייכט ביי זיי, ס'איז דא אבער זמנים פון אסתר, אסתר מן התורה מנין שנאמר ואנכי הסתר אסתיר, די נשמה לייכט נישט, די נשמה שטייט אין א מצב פון גלות, פון חושך, פון העלם והסתר, און מ'זעט נישט די ליכטיגקייט, מען זעט נישט דעם דעם איד, ס'שיינט נישט. ס'זעט זיך אויס בזמן הגלות, זעט זיך אויס אויף די חיצוניות אז דער איד איז, מען זעט אויף אים נישט די מעלות רחמנא לצלן, מען זעט נישט זיין זיין אמת'ע זיין אמת'ע זיין אמת'ע וואס ליגט באהאלטן אין אים. אויף דעם זאגט די מגילה אז מרדכי, וואס איז געווען גודל מעלתו פון מרדכי, ויהי אומן, אומן הייסט אז ער האט אריינגעקנעלט, ער האט אריינגעווארצלט, ער האט אדורכגענומען, ער האט מחנך געווען, מדריך געווען, אריינגעשטעלט, אריינגעהאקט אין קאפ אין הארץ פון יעדער אידן, את הדסה היא אסתר, הדסה אלו הצדיקים, הדסה דאס איז ווי די נשמה שטייט אין גן עדן, ווי די נשמה למעלה, ווי די נשמה איז פארבונדן מיט די אבות. הדסה איז דער ענין פון ג' הדסים דאס איז כנגד ג' אבות, תלתא בחדא קינא ווי די גמרא זאגט אז יעדער הדס האט דריי בלעטעלעך וואס דאס איז אברהם יצחק יעקב, הדסה איז דער ענין פון ריח, יש בהם ריח, וואס איז מעשים טובים, דאס איז ווי א איד שטייט אין א מצב פון גדלות, ווי א איד שטייט אין א מצב פון מעשים טובים, ווי א איד שטייט אין א מצב וואס ער איז ריח, ער איז גורם נחת רוח למעלה מיט זיינע עבודת השם, דאס איז דער ענין פון הדסה. אבער עס איז דאך דא דער מצב פון אסתר, שטייט א איד אין גלות, הסתר, אסתר, קומט צו גיין מרדכי און איז מגלה די פנימיות פון א אידן, מרדכי זאגט הדסה היא אסתר, אז דאס איז די זעלבער הדסה, די זעלבער אסתר, בשעת דו קוקסט אויף א אידן זאלסטו וויסן זיין, אז אט דער איד וואס בחיצוניות קוקט אויס א אסתר, זאלסטו וויסן זיין אז דאס איז הדסה, אין אים געפינט זיך דער הדסה, דער ריח, דער נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, ס'געפינט זיך אין אים די ג' אבות, דעם כח המסירות נפש, ס'שיינט ביי אים בגילוי. און ווי מיר האבן געזען במוחש, אט דאס האט מרדכי באוויזן, אז אפילו אינעם זמן וואס ס'איז געווען ישנו מן המצוות, אינעם זמן וואס ס'איז געווען נהנו מסעודתו, איז נתעורר געווארן ביי אידן די מסירות נפש וואס איז נתגלה געווארן דער שחורה אני ונאוה די שיינקייט פון א אידן וואס איז דא אפילו אין די זמנים פון חשך און העלם והסתר ווער האט עס מגלה געווען ויהי אומן הדסה היא אסתר דאס איז געווען דער כח פון מרדכי ווייל מרדכי איז געווען א איש ימיני ער האט געהאט א רעכטע אויג און האט געקוקט אויף א אידן מיט א רעכטע אויג און דורך דעם קוקן אויף א אידן מיט א רעכטע אויג האט ער מגלה געווען ביי אידן זייער זייער אמת'ע שיינקייט, זייער אמת'ע פנימיות, אז הדסה היא אסתר. און אויף דעם די ג מגילה איז ממשיך, כי אין לה אב ואם. דאס איז דער ענין פון גלות. א איד איז נעבעך פאר'יתומ'ט אין גלות, אין לה אב ואם. אין חסידות טייטשט מען אז אב גייט אויף חכמה, אם גייט אויף בינה. אב ואם דאס איז חכמה ובינה שבנפש. דאס הייסט אז א איד דארף זיך מתבונן זיין. פארשטיין און פילן, דערהערן געטליכקייט, מעורר זיין אהבה ויראה, דאס איז די עבודה פון א אידן ווי עס דארף זיין. אבער דאס איז א זמן פון גאולה. אין א זמן פון גלות איז דא א זמן פון אין לה אב ואם, נעבעך פאריאסעמט, אבי ואמי עזבוני. נישט קיין טאטע נישט קיין מאמע נישטא קיין השגה נישטא קיין הבנה נישטא קיין געפיל מען איז אינגאנצן אפגעטונקלט ווי דער אלטער רבי זאגט אין די מימורים פון מגילת אסתר און תורה אור אז אפי' אז דער גאנצער עניין פון גלות איז אז אפילו ס'פעלט ביים די אהבה ויראה ס'פעלט ביים די התבוננות אבער דער געשריי פון כי אתה אבינו דער געשריי פון א אידן פון די נשמה איך בין א איד און איך וויל זיך נישט אפרייסן פונעם אייבערשטן, אט דאס איז דער הדסה היא אסתר וואס מרדכי האט מגלה געווען. אט דאס איז וואס דער בעל שם טוב זאגט, כי תהיו אתם לי ארץ חפץ אמר השם צבאות זאגט דער הייליגער בעל שם טוב, ארץ חפץ גייט אויף יעדער אידן, אזוי ווי אין די אדמה, די ערד, געפינען זיך דארטן די גרעסטע אוצרות וואס די גרעסטע חכמים האבן נאכנישט מגלה געווען, די גרעסטע טיפסטע רייכסטע אוצרות וואס געפינען זיך אין דער ערד, על דרך זה האט מען קען מען נישט מגלה זיין ווי טיף און ווי רייך און וויפיל אוצרות איז דא ביי יעדער אידן אפילו דער וואס קוקט אויס ווי א פשוטער איד. און דאס איז דער סיפור פון חג הפורים דער סיפור פון מגילת אסתר. דער סיפור פון מגילת אסתר דערציילט אונז. אז ס'איז דא זמנים, זמנים פון חשך, זמנים פון העלם והסתר, זמנים פון גלות, און ס'איז דא א המן, און ס'איז דא גדל המלך אחשורוש את המן, ס'קוקט אויס אז דער המן האט הצלחה, און ס'איז זמנים וואס מ'זעהט אז די נפש הבהמית און די חשך פון דער וועלט, און דער זמן הגלות ווערט שווערער, שווארצער און טונקעלער, דארף מען וויסן זיין אז ס'איז דא א איש יהודי, און דער איש יהודי איז דער וואס ביי אים שיינט די אידישקייט בכל התוקף, און ער איז דער וואס שיינט אריין אין יעדן אידן, און ער לערנט אונז אויס ווי אזוי צו שטיין בתוקף פון דעם יהודי, און דער איש ימיני וואס דאס איז האבן א רעכטע אויג און קוקן אויף א אידן מיט א רעכטע אויג, און דעמאלט איז ויהי אומן את הדסה היא אסתר, אז מען זעט אויף יעדן אידן אז הגם בחיצונית קוקט אויס אז ס'איז א אסתר איד,

שטייט דאך פון בעל שם טוב, בעצם דער מקור איז דאך גאר א זוהר, וואס ער זאגט אין זוהר אז דער ענין פון יום הכיפורים איז כ פורים. דאס הייסט אז דער גאנצער ענין פון יום כיפור און פורים האבן א שייכות. יא, פורים כ פורים. דאס הייסט אז דער ענין פון יום הפורים דאס איז נאך נאך העכער אפילו, דאס איז וואס דער בעל שם טוב איז מוסיף, אז מען זאגט כ פורים הייסט דאך דאס אז פורים איז נאך העכער אפילו, יום הכיפורים איז כ פורים, אזוי ווי פורים. וואס איז דער צד השווה פון יום הכיפורים מיט פורים? אט דער ענין. אין פורים ווייסן מיר דאך אלע אז דעמאלט איז דער זמן, יום הכיפורים ווייסן מיר דאך אלע אז יום כיפור איז א זמן וואס עס ווערט נתעורר ביי א אידן די יחידה שבנפש. ביי א אידן ווערט נתעורר די נקודת היהדות, די פינטעלע איד, די מסירות נפש. א איד שטייט יום כיפור און ער שרייט שמע ישראל, ער שרייט ברוך שם כבוד מלכותו, ער שרייט ה' הוא האלוקים, און ביי אידן ביי נעילה פון יום כיפור ווערט נתעורר די יחידה שבנפש, די מסירות נפש מיטן גאנצן תוקף. דאס איז דאך יום הכיפורים ביי יעדער איד, דאס איז דער כח התשובה וואס דעמאלט איז דער אייבישטער מהפך אלע זדונות לזכיות. דאס איז אבער דורך תעניתים, דורך סיגופים, דורך תשובה. זאגט דער בעל שם טוב, אין פורים איז דער זעלבער ענין. אין פורים איז נתעורר געווארן ביי אידן די יחידה שבנפש, און דאס האט געברענגט ביי אידן דעם אמת'ן מסירות נפש וואס אידן זענען געשטאנען כל השנה כולה מיט דעם מסירות נפש, און דערפאר איז דעמאלט געווען וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, זיי האבן מקבל געווען אויף זיך די תורה מיט די גרעסטע מסירות נפש, מיט די גרעסטע עבודה, מיט די גרעסטע הארעוואניע. אט דאס איז געווען די נקודה פון פורים, ובכל שנה ושנה בשעת ס'קומט צו גיין חג הפורים, און מען ליינט די מגילה, דארף מען געדענקען וואס דער בעל שם טוב זאגט אונז, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, אז די מגילה דאס איז א זאך וואס שטייט ביי אונז אינעם אייגענעם לעבן, און בשעת מען דערהערט דעם ענין אין די מגילה, איז דעמאלט איז יום הכיפורים כפורים, איז יא דעמאלט אין פורים א איד שטייט מיט די גרעסטע מסירות נפש, מיט די גרעסטע מסירה ונתינה, און דווקא אן תעניתים און אן סיגופים, ס'דא א סעודה, און מען זאגט לחיים, און מען גייט ארויס פון די הגבלות, לבסומי בפוריא, און אין דעם מעמד ומצב שטייט א איד און ער שרייט, איך וויל נישט דיין גן עדן, איך וויל נישט דיין עולם הבא, איך וויל מער נישט אז דיך אליין. כ'האב אמאל זוכה געווען צו הערן פון רבי יואל כהן עליו השלום וואס ער האט דאס דערציילט, וואס ער איז געווען ביים רבי'ן אמאל ביי פארברענגען אין די ערשטע יארן, דאכט זיך פורים תשט"ו, ס'איז געווען א מורא'דיגע פארברענגען, פורים דארף מען דאך זאגן אסאך לחיים, און ס'איז געווען מורא'דיג פרייליך, און די גילויים די תורה ביים רבי'ן איז געווען פורים ביי פארברענגען, ס'פלעגט זיך אנהייבן ביינאכט, דער עולם איז שוין געווען נאך די סעודה, געקומען צו גיין, און דער רבי פלעגט פארברענגען א גאנצע נאכט, שעות ארוכות, און ביים רבי'ן איז געווען א מורא'דיגע פארברענגען, א מורא'דיגע שמחה, און ס'איז געווען א ריבוי עניני תורה וואס דער רבי האט דעמאלט מגלה געווען. איז צווישן די זאכן איז געווען א מורא'דיגע התעוררות און דער רבי האט גערעדט וועגן דעם נקודה און דער רבי האט געזאגט די ווערטער איך האב עס געהערט פון רבי יואל אז ער האט עס געהערט פון רבי'ן עס איז דא א שיחה ס'איז שוין א געדרוקטע שיחה פורים תשט"ו אז דער רבי האט דעמאלט גערעדט מיט א מורא'דיגע התרגשות אז מען דארף וויסן זיין אז ס'איז דא איין טאג אין יאר וואס דער אייבישטער האט אוועק געגעבן א אידן און דער איין טאג איז נאך אפילו העכער פון יום הכיפורים. און ער זאגט צו א אידן היינט אין די פֿיר און צוואַנציק שעה, מען רעדט נישט וועגן פאסטן, מען רעדט נישט וועגן זיצן אין שול, עס איז פורים, ס'איז מותר בעשיית מלאכה, ס'איז א טאג וואס מען עסט און מען טרינקט, אבער זאלסטו וויסן זיין אז אין די פֿיר און צוואַנציק שעה, לכל הפחות עטליכע מינוט, פארגעס פון זיך, פארגעס פון דיינע אייגענע עניינים, פארגעס פון דיין גשמיות, פארגעס פון דיין רוחניות, פארגעס פון דיינע רצונות, פארגעס פון דעם וואס דו ווילסט און וואס דו טראכסט און וואס דו פארשטייסט און וואס דו פילסט, קריך ארויס פון זיך אביסעלע און גיב זיך איבער לא ידע, קריך ארויס פון דיין דעת, פון דיין פארשטאנד, פארבינד זיך מיט דיין יחידה שבנפש, פארבינד זיך מיט דעם אייבערשטן, גיב זיך איבער צו דעם אייבערשטן מיט א מסירה און נתינה שלמעלה מטעם ודעת. איין תנועה, איין קער אין פורים, אין דעם תנועה. און דער אייבישטער וועט דיר געבן כל הפושט יד נותנים לו, וועט דער אייבישטער דיר געבן ידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה אן הגבלות אין אלע עניינים, זאל דער אייבישטער טאקע העלפן אז מען זאל זוכה זיין אז אט אט דעם חג הפורים, דער כל הפושט יד נותנים לו, זאל דער אייבישטער געבן צו יעדן אידן ידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה אין אלע עניינים גשמיים ורוחניים, און דער עיקר איז אז זאל טאקע זיין דער ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, און זאל זיין דער ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו אין די גאולה שלימה על ידי משיח צדקינו, א פרייליכן יום טוב לחיים לחיים ולברכה.